ברוך השם, מסכת סוכה, דף. ו, עמוד ב', די לעצטע פינף שורות פון עמוד. רב מתנה אמר, רב מתנה זאגט, טעמא דרבי שמעון מהכא, דער טעם פון רבי שמעונ'ן וואס ער זאגט אז דארף זיין דריי ווענט כהלכתן און די פערדע זאל זיין כאטש א טפח, ער לערנט אפ מהכא פון דעם פסוק. שטייט אין פסוק, וסוכה תהיה, די סוכה וועט זיין לצל יומם, א שאטן בייטאג, מחורב, אין די היץ, ולמחסה, און א באשיצונג, ולמסתור, און זיך צו באהאלטן, מזרם, פון א שטורעם, וממטר, פון רעגן, לערנט רש"י פשט, אז אויב ס'איז נישט דא קיין פיר מחיצות, איז דאס נישט קיין מחסה מזרם, דארף זיין פיר.

וסוכה תהיה לצל, בירושלמי אמרינן טעמא דרבי שמעון מן הדא קריא, דער זיין טעם איז פון דעם פסוק, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב פון היץ הרי אחת, איינס, למחסה ולמסתור הרי שניים איז שוין די צווייטע באשיצונג, מזרם פון א שטורעם וממטר פון א רעגן דאס זאגט מען שניים נאך צוויי, דעריבער ווייסן מיר פיר ורבנן אמרי די רבנן זאגן מזרם וממטר אחד אזוי ווי מחסה און מסתור לערנט זיך רבי שמעון אויכעט אז וויפיל איז דאס איינס איז דאס אויכעט איינס רש"י פרעגט די גמרא ואותו טפח היכן מעמידו מיר האבן דאך פריער געזאגט אז שתיים כהלכתן. צוויי ווענט דארף זיין כהלכתן איז די טייטש זאל זיין עריבן, איינע זאל זיך קאנעקטן מיט די אנדערע אין פארעם פון א ד', ושלישית אפילו טפח, ווי שטעלט מען אוועק דעם טפח? אמר רב, האט רב געזאגט, מעמידו כנגד היוצא, ער טוט עס אוועק שטעלן אויף דעם ארט ווי די וואנט טוט זיך ענדיגן, ס'ווארט היוצא עס טוט זיך ענדיגן, למשל אויב די צוויי ווענט זענען געוועזן מזרח צפון, קען מען מאכן דעם טפח אדער די צפ צפון ביי דעם ווינקל צו מערב, אדער מזרח זייט צו דעם ווינקל פון דרום. אזוי האט געזאגט רב. אמרי ליה רב כהנא ורב אשי לרב, האט רב כהנא מיט רב אשי'ן געפרעגט רב'ן ויעמידנו זאל ער דאס אוועקשטעלן כנגד ראש תור. ס'איז דא דא ווי אזוי רשי לערנט פשט איז דא אסאך פשטים ווי די פני יהושע איז מגיה די גירסא אין רשי ווי ס'איז צוגעשטעלט רעכטס, מיר וועלן לערנען א איינפאכע טייטש, מיר האבן דאך פריער געלערנט אין די גמרא אז מען שטעלט אוועק א עמוד, אז מען שטעלט אוועק ווי מען זאגט ווי רופט עס די גמרא אן א דיומד, ווערט דאס גענוצט אויף צוויי זייטן, פרעגט יעצט די גמרא די קשיא אויב די וואנט איז געוועזן מזרח, און איין וואנט איז געוועזן צפון, זאל ער נעמען אין דעם ווינקל דרום מערב, און דארטן זאל ער אוועק שטעלן דעם טפח, ממילא וועט דער טפח אי נוצן צו דער דרום זייט, און אויב עס וועט נוצן, אויך נוצן צו דער מערב זייט, אדער לאמער זאגן אז די וואנט איז געוועזן צפון, און אויך איז די וואנט געוועזן דארט, מערב, אז די וואנט איז געווען צפון און מערב, ער וועט דא א אוועקשטעלן אין די ווינקל, וועט ער אוועקשטעלן ווי הייסט די ווינקל, מזרח, דרום, וועט ער דא עפעס אוועקשטעלן, וועט דאך דאס שוין העלפן אי צו דער זייט פון דרום און אי צו דער זייט פון מזרח, איז אויב מיר לערנען אזוי א פשט, איז דער ציור אין רשי וואס איז פארהאנען נישט קיין ריכטיגער, און אסאך בכלל דער ציור. איז א סאך זאגן אז ס'איז נישט קיין ריכטיגער. אזוי ווייזט אויס ס'לשון פון רשי, איך זאל עס אוועק שטעלן באלכסון אויף דעם ארט וואו ביי די ארט איז נישטא קיין ווענט, ממילא וועט מען דאס ניצן אז דאס אליין וועט מען מאכן צוויי ווענט, לויט דעם ציור וואס איז דא פארהאנען אין רשי, וויפיל ווענט האב איך? האב איך נאר דריי ווענט לויט דעם ציור, און רשי זאגט ס'וועט זיין פיר ווענט, שתיק רב, האט רב געשוויגן, אז די ענליכע זאך צו דעם איז דא אין גמרא א מעשה מיט א איד אין בבא קמא, איז דא א ענליכע זאך, מען האט אויך געפרעגט די רב האט געזאגט א דין, און רב און זיי האבן געזאגט צו אים רב כהנא מיט רב אסי'ן דינא הכי, ושתיק רב, זאגט דאך די גמרא מדשתיק איז א ראיה ער האט מודה געווען, אבער פון דא איז נישט קיין ראיה, ווייל דארטן האבן זיי דאך געפרעגט דינא הכי. איתמר נמי האבן מיר אויך געלערנט אמר שמואל משמיה דלוי מעמידו כנגד היוצא, מען שטעלט עס אוועק דא ווי די וואנט ענדיגט זיך, וכן מורין בי מדרשא מעמידו כנגד היוצא. נישט ראש תור, ר' סימון ואיתימא ר' יהושע בן לוי אמר, זיי קריגן, זיי זאגן אז ס'נישט גענוג איך וועל אוועקשטעלן דעם טפח, כנגד היוצא, נאר וואס דען, זיי זאגן, עושה לו טפח ער מאכט א טפח שוחק, שוחק איז פון לשון לאכעדיגע, ווען א מענטש, ס'איז דא אזוי קמץ אין עירובין דף ג עמוד ב', סי' ד עמוד ב', זאגט דארטן די מסורת הש ס, שוחק, ווען א מענטש לאכט טוט ער אויפעפענען די מויל. עצוב, ווען דער מענטש איז טרויעריג איז ער ווי מען זאגט איינגעצויגן, דארט ווי איך זאג א מצומצם'דיגן מאס רופט זיך עס אן מיט דעם לשון עצוב, ווען איך וויל זאגן א ברייטע מאס זאג איך עס שוחק, דאס הייסט אזוי, דער שיעור פון א טפח וויפיל איז. די דיקע פינגער א טפח זאגט זיך די גמרא דא אויב דער גודל איז עס פיר און אויב ס'איז דער מיטלער פינגער איז עס פינף און אויב ס'איז דער קליינער פינגער איז עס זעקס נאר בכלל ווי עס ווערט כאטש דא ווערט דערמאנט אסאך ערטער איז לשון אצבעות רש י זאגט אצבעות נאר אויב איך זאג פיר מיינט מען גודלין זאל ער אזוי אראפ מעסטן אז ער וועט מעסטן שוחק וועט דער טפח זיין עטוואס מער. ומעמידו, מען וועט דאס אוועקשטעלן בפחות משלושה טפחים, ס'זאל זיין פון דעם צו דער וואנט ווינציגער ווי דריי טפחים סמוך לדופן נאנט צו וואנט, וכל פחות משלושה סמוך לדופן, אז אויב פון דעם ביז דער וואנט פעלט פון דריי טפחים, כלבוד דמי, איז דאס שוין גלייך ווי ס'איז באהאפטן. ממילא האב איך וויפיל האב איך? פיר. איז שוין דא רוב דופן, דער רוב פון דער וואנט איז שוין געמאכט. איז דער ר ן פרעגט דא זייער א שטארקע קשיא, אז ס'זאל זיין רוב דופן איז דאך גענוג אפילו ס'זאל זיין טפח, נישט קיין טפח שוחק, אז איך וועל אוועקשטעלן פחות משלושה, וויפיל איז א רוב? א משהו מער פון דריי א האלבע. איז דער ר ן טוט אויף א חידוש, אז ס'איז נישט גענוג רוב דופן, נאר ס'דארף זיין, ס'זאל טאקע זיין פיר טפחים, ווייל מיר האבן א כלל, פיר טפחים, דאס ווערט אנגערופן מקום חשוב, נאר כ'האב געזען די מאירי זאגט אז לאו דווקא אז עס מוז זיין פיר טפחים, דער עיקר זאגט ער ס'זאל זיין רוב כותל. אמר רב יהודה. האט רב יהודה געזאגט, סוכה העשויה כמבוי, זעהן זיי תוס' לשון פון רשי אז רשי האט א צווייטע גירסא כמבוי, המפולש איז דער דיבור המתחיל אין רשי, אבער ווי זיך מען גורס איז נישט קיין חילוק נאר ס'איז דער זעלבע טייטש סיי ווי, דאס הייסט אזוי, ביז יעצט האבן מיר געלערנט אז די ווענט זענען א ריבן, זענען אין א פארעם פון א ד'. ווי איז אבער ס'געמאכט ווי א מבוי, דאס הייסט איין וואנט קעגן די אנדערע, כשרה, איז אויכעט כשר. ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה, דא האב איך שוין א וועג אוועקצושטעלן דעם טפח אויף פיר זייטן, אזוי ווי ס'אין פארעם פון א ד' האב איך דאך נאר אויף צוויי ערטער, דא האב איך אויף פיר. רב סימון, ואיתימא רב יהושע בן לוי אמר. עושה לו, ער זאל מאכן פס ארבעה ומשהו, ער דארף נעמען א ברעט וואס די ברעט איז פיר טפחים מיט אביסעלע מעהר, ומעמידו, און איך שטעל עס אוועק בפחות משלושה ווינציגע ווי דריי סמוך לדופן נאנט צו די וואנט, וכל פחות משלושה סמוך לדופן איז דאך שוין דער דין כלבוד דמי איז שוין גלייך ווי ס'איז פארמאכט, ממילא האב איך שוין דא א מחיצה פון וויפיל? א מחיצה פון זיבן טפחים איז אפילו די אנדערע וואנט ווי מען זאגט איז אפגעריקט, דאס הארט מיר נישט. פרעגט די גמרא, פרעגט די גמרא, מאי שנא התם, וואס איז אנדערש דארטן ווען ס'איז עריבן, ווען זיי זענען אין פארעם פון א ד' די ווענט, דקאמרת, דו האסט געזאגט סגי טפח שוחק. אז ס'איז גענוג אז דער פס זאל זיין נאר איין טפח, ומאי שנא הכא וואס איז אנדערש דארטן ווען עס איז כמבוי המפולש דקאמרת ווי דו זאגסט בעיא מען דארף האבן פס ארבעה, דער פס זאל האבן פיר טפחים, ענטפערט די גמרא ס'איז דא א חילוק התם דארטן דאיכא שתי דפנות כהלכתן. ס'דא צוויי ווענט, כהלכתן, וואס הייסט כהלכתן? די ווענט פארמאכן, ווען ס'איז נישט מפולש, ס'איז אין פארעם פון א ד', איז א שטיקל א פארמאכונג זעהט עס דאך אויס, איז דארטן סגי ליה איז גענוג, בטפח שוחק. אבער הכא, דא, ווען די ווענט זענען איינע אנטקעגן דער אנדערע, דליכא שתי דפנות, ס'איז נישט דא קיין צוויי ווענט איינע אנטקעגן די אנדערע, איז דארטן דער דין אי איכא פס ארבעה אין, אויב איך שטעל אוועק פס ארבעה סמוך לשלושה לכותל איז גוט, אי לא לא, און אויב כ'וועל אוועקשטעלן ווינציגער ווי פיר, דעמאלט העלפט עס נישט. איז פשטות האבן מיר דא אין גמרא געהאט דארט ווי ס'איז ניט מפולש האבן מיר דא דריי שיטות, די ערשטע שיטה וואס רב האט געזאגט מעמידו כנגד היוצא, כ'קען עס אוועקשטעלן ווי עס ענדיגט זיך די וואנט, און די קשיא וואס זיי האבן געפרעגט, זיי זאגן אז ס'איז בעסער כנגד ראש תור, ווייל כנגד היוצא נוץ איך עס מיר נאר אויף איין וואנט, און כנגד ראש תור, איך טו עס אוועקשטעלן, פארדין איך דאך פון דעם אז די זעלבע. פס טפח קען איך נוצן פון ביידע זייטן, און די דריטע שיטה דאס וואס רב סימון האט געזאגט אז עושה לו טפח שוחק ומעמידו פחות משלושה טפחים סמוך לכותל אז איך דארף צוקומען צו דעם דין פון לבוד, דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט ושלישית אפילו טפח מיינט מען נישט מען זאל אוועקשטעלן א שטיקל פון א טפח, ניין. איך דארף האבן צוויי שטיקלעך וואס יעדן שטיקל האט א האלבן טפח, און איך מאך פון דעם א א צורת הפתח. וואס איז די טייטש צורת הפתח? ווי איז א טיהר? א טיהר האט צוויי מזוזות מיט א משקוף, דארף איך אויך מאכן אויבן זאל דארט עפעס קומען. איז די טייטש איז, ס'מוז נישט זיין ממש אויבן אויף דעם, ס'קען זיין אביסל העכער, אויף דעם נוץ איך שוין די הלכה, פון גוד אסיק צי די אנדערע אפילו גוד אסיק, נאר דער עיקר איז עס דארף זיין מכוון די אויבערשטע קעגן דעם, קומט אויס יעצט אז רבא לערנט אויך דעם דין פון טפח, ער מוז דאך לערנען דעם דין פון טפח, שטייט דאך אזוי בפירוש אין דער ברייתא ושלישית אפילו טפח. גיט א קוק דער רבינו חננאל. זאגט אויף רבא'ן די ווערטער, אמר רבא, אינה ניתרת הסוכה בענין הזה אלא בצורת הפתח, דלא חיישינן לטפח אם ישנו ואם איננו. איז דאך לכאורה זייער שווער, ס'האט מיר גלייך געארט, ווי קען מען קריגן אויף א ברייתא, אין דער ברייתא שטייט דאך בפירוש עס דארף זיין א טפח, אן אמורא גייען קריגן. האב איך געזען דער רי"ף זאגט די זעלבע לשון ווי דער רבינו חננאל, און דער ר"ן פרעגט טאקע דאס, זאגט ער ווי קען דאס זיין אז ס'זאל נישט זיין גענוג קיין טפח, ס'שטייט דאך בפירוש אז עס מוז זיין א טפח, לערנט ער פשט אזוי אין רי"ף אז עס מוז נישט זיין. ווי מען זאגט אז ס'זאל זיין א טפח שוחק, נאר ס'איז גענוג א טפח מצומצם. אביסל שווער דאס לשון דארט, יעצט זעהן מיר אריין. קומט אויס לויט דעם לשון וואס מיר לערנען איז דא איין וועג מתיר צו זיין די דריטע וואנט, ווי אזוי? מיט צורת הפתח, אבער נישט סתם א דינע שטעקעלע אין דער זייט א דינע שטעקעלע אין דער זייט, נאר ס'מוז זיין ברייט א האלבע טפח. פרעגט אויף דעם תוספות, אויב ווידער ס'העלפט מכח צורת הפתח, און ביי צורת הפתח איז דאך נישטא בכלל קיין שיעור, אפילו קנה משהו מכאן קנה משהו מכאן איז אויך גוט, זאגט תוספות סוכה איז הארבער, ווייל מיר האבן דאך געלערנט אז עס דארף זיין מחיצות הניכרות, מיר האבן דאך פריער געהאט אין גמרא דף ו' עמוד ב' האבן מיר געהאט נאר דף ד' עמוד ב' האבן מיר געהאט. לגבי דעם דין אז א עמוד שגבוה עשרה טפחים ויש בו הכשר סוכה, זאג איך נישט קיין גוד אסיק, ווייל עס דארף זיין מחיצות הניכרות, איז דא אויכעט דארף זיין ניכר ווי מען זאגט אז עס איז צורת הפתח. איכא דאמרי, אנדערע זאגן. אמר רבא, רבא זאגט. ונתרת נמי בצורת הפתח, רבא זאגט אדער א טפח אדער צורת הפתח, לויט דעם פשט דאס וואס איך זאג ונתרת נמי בצורת הפתח דארף איך נישט האבן אז די צורת הפתח זאל זיין א האלבע טפח דא און א האלבע טפח דא, ניין ס'איז גענוג א משהו. נאר רבא זאגט א חוץ די הכשר וואס איז געשטאנען אין דער ברייתא א טפח איז גענוג איז גוט ווי אזוי אן אן א טפח נאר מיט א צורת הפתח איכא דאמרי א דריטע לשון אמר רבא האט רבא געזאגט דאס איז זיכער אז דארף זיין א טפח נאר וצריכא נמי, א חוץ דעם טפח דארף איך אויכעט האבן צורת הפתח, לויט דעם לשון קומט אויס סדארף זיין צוויי זאכן אי א טפח אי א צורת הפתח, די גרעסטע קולא איז דאך פארהאן אינעם צווייטן לשון, ווייל דער צווייטער לשון זאגט אז סאיז גוט אדער א טפח אדער סאיז גוט צורת הפתח, וואס דא א שטיקעלע און דא א שטיקעלע, די ערשטע לשון איז דאך שוין אביסעלע מחמיר, אז עס מוז זיין א צורת הפתח און דער צורת הפתח זאל זיין פון צוויי האלבע טפחים, אבער די דריטע לשון איז אינגאנצן מחמיר אז איך דארף האבן ביידע זאכן, אי א טפח אי צורת הפתח. רש י. רבא גייט ארויף אויף דעם דין וואס איז פריער געשטאנען אז דארטן ווען זיי זענען אין פארעם פון א ד' אז מען דארף א טפח, זאגט ער אויף דעם וועג, דערציילט די גמרא א מעשה, רב אשי אשכחיה לרב כהנא, רב אשי האט געטראפן רב כהנא דקא עביד טפח שוחק, ער מאכט א טפח שוחק, וקא עביד צורת הפתח, און ער מאכט א צורת הפתח אויך, אמר ליה האט ער אים געפרעגט לא סבר לה מר להא דרבא, האלטסט נישט פון דאס וואס רבא זאגט, ונתרת נמי בצורת הפתח, איך דארף דאך האבן אדער א טפח אדער צורת הפתח, וואס זאגסטו וואס גייסטו מאכן ביידע? אמר ליה האט אים געזאגט, אנא איך כאידך לישנא דרבא סבירא לי, איך האלט מיט די צווייטע לשון פון רבא, דאמר רבא, רבא האט געזאגט, וצריכא נמי מען דארף אויך האבן צורת הפתח, אי טפח אי צורת הפתח, רש י. פריער האט מען געלערנט אין דער ברייתא, שתיים כהלכתן, צוויי ווענט דארפן זיין ווי די שיעור פון סוכה איז. די שיעור פון סוכה ז' טפחים ושלישית אפילו טפח. לאמער נאר יעצט זיך פארשטעלן ווי קוקט אויס א סוכה שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. די רוב סוכה איז עומד צו די רוב סוכה איז פרוץ? די רוב איז פרוץ, די רוב איז עומד. עומד, דו האסט צוויי ווענט און די דריטע אביסל. אבער ווי וועט זיין די זאך אז אין דיע צוויי ווענט וואס איך האב. איז אינמיטן אויכעט דא וואס איז אויפגעבראכן פירצות וועט אויך נישט זיין גוט, ווייל מיר האבן א כלל א פירצה ביז צען אמות, ביז צען אמות איז א פתח, אזוי איז דאך מיט דעם אויך, וואס איז דא אין דער טיהר א אין דער וואנט א גרויסע טיהר, ווערט דאס נישט אויס וואנט, איז דא דא אזא דין נישט פון פארמאכונג, ביי א סוכה דא א דין פון מחיצות, ווי וועט זיין די זעלבע פאל וועט זיין אין שבת. איך האב די ש י שבת, ס'זאל האבן דעם דין ווי רשות היחיד, דארף איך דאך אויכעט האבן מחיצות, איז ביי שבת איז דא א דין אז עס דארף זיין ווי מען זאגט פארמאכט, אז ס'זאל זיין די רוב זאל זיין פארמאכט, אדער כאטש ס'זאל זיין עומד כפרוץ, ווייטער אין גמרא איז דא א מחלוקת, צי פּרוץ כּעומד, צי ס'איז גוט, צי נישט. אָבער װי װעט זײַן פּרוץ מרובה על העומד, טױג נישט. קומט אױס, פּשטות, אַז שבת איז האַרבער װי סוכּה, װײַל בײַ סוכּה זאָגן מיר דאָך, אַפֿילו ס'איז פּרוץ מרובה על העומד איז גוט, און בײַ שבת נישט. אמר רבא, דער גורס דער ב"ח רבה, אמר רבה, וכן לשבת. שבת וואס איז אין סוכות, שבת סוכות, כאטש שטענדיג איז דאך דא די דין ביי שבת אז עס דארף זיין דריי מחיצות אז ס'זאל ווערן א רשות היחיד, אבער שבת פון סוכות מעג איך זיך פארלאזן אויף די מחיצות פון דער סוכה, דאס הייסט אזוי, אויב כ'האב געמאכט אין רשות הרבים נאנט צו זיין טיהר א זיין סוכה, וואס די סוכה האט נאר שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, איז די, זאגן מיר, לגבי סוכה הייסט עס פארמאכט, וועט ער שוין מעגן שבת ארויסטראגן פון זיין הויז אין סוכה, ווען ס'זאל זיין נאך סוכות א פלעינעם שבת הייסט דאס נישט פארמאכט, אבער דער שבת סוכות איז עס פארמאכט, פארוואס? מיגו דהויא דופן לענין סוכה, ווייל אויב א סוכה האב איך דאך איז דאך די הלכה למשה מסיני האט מיר געזאגט אז דער טפח איז גוט אז דאס ווערט גערעכנט א גאנצע וואנט דער טפח, הווה דופן לענין שבת איז אויך א דופן לגבי שבת. איז דא א חילוק אז שבת סוכות איז דא א קולא לגבי די עניני טלטול. ער זאל א לו יצויר אין א פליינעם שבת, א שבת בראשית נישט סוכות, אז איינער האט א בנין לעבן זיין רשות היחיד, וואס דער בנין האט צוויי ווענט מיט א טפח, זאג איך נישט בלויז איך טאר נישט ארויס טראגן פון זיין שטוב דארטן, נאר אינעווייניג דארטן טאר איך אויך נישט טראגן, ווייל אינסייד מער ווי ד' אמות, ס'האט דאך א דין ווי א רשות הרבים, אבער ווען דאס איז אין סוכות, אין אין סוכות. האט דאך די תורה געזאגט אז לגבי דעם דין סוכה הייסט די טפח א מחיצה, רופט זיך עס אהן ווי איך האב דריי גאנצע מחיצות און מעג מיר שוין דעם שבת סוכות דארטן טראגן. איתיביה אביי האט אביי אים געפרעגט, ומי אמרינן מיגוי, זאגן מיר דען די זאך מיגוי אז אויב עס העלפט לגבי סוכות זאל עס העלפן לגבי שבת אויכעט? והתניא מיר האבן געלערנט דופן סוכה כדופן שבת, מיר טרעפן ביי שבת געוויסע קולות, איך קען מאכן א וואנט נאר די לענג די הויעך אן א ברייט, די גמרא זאגט. אין די ערשטן פרק אין עירובין אז איך קען אוועקשטעלן שטעקעלעך, וואס יעדע שטעקעלע איז דין ווי א אצבע, דינער נאך ווי א אצבע, און פון איין שטעקעלע ביז דעם אנדערן שטעקעלע איז דא ווינציגער ווי דריי טפחים, און דאס איז א וואנט, איך זאג לבוד, איז כאטש לכאורה דאך איז מער פרוץ ווי עומד, נאר דארט ווי איך זאג לבוד ווערט דאס שוין אנגערופן סתום. דאס איז א וואנט פון שתי. איצט קען אמאל זיין א וואנט וואס די הויעך האט עס נישט, עס האט נאר די ברייט. ווי אזוי? די שיעור פון א וואנט איז בלויז צען טפחים. איך האב דריי שטריק, וואס די דריי שטריק, די דיקייט פון די דריי שטריק צוזאמען איז עטוואס מער ווי, אביסל מער ווי א טפח. א טפח מיט דריי משהו'ס צי איך איין שטריק, איך הייב אויף דריי ווינציגער ווי דריי טפחים איין שטריק, נאכהער ווינציגער ווי דריי נאך א שטריק, נאכהער נאך איינעם, איז די די די די דריי ספעיסעס זענען ניין טפחים ווינציגער דריי משהויין, און די שטריק אליין האבן מיר דאך געזאגט איז א טפח מיט מיט די משהויין, און האב איך א ריכטיגע מחיצה, איז זאגן מיר דא או אז דופן סוכה, די וואנט פון די סוכה, האט דעם זעלבן דין כדופן שבת, אז קאן זיין א וואנט פין שלושה חבלים אדער ס'קען זיין א וואנט פין שטעקעלעך ובלבד נאר איין זאך זאל איך וויסן שלא יהא בין קנה לחבירו שלושה טפחים פין איין שטעקעלע צום אנדערן זאל נישט זיין קיין דריי טפחים מיינט מען נישט אז אויב אויף איין ארט איז דא דריי טפחים איז עס נישט קיין מחיצה אויב אויף איין ארט צוויי ערטער איז דריי טפחים מאכט מיר אויך נישט אויס איז עס אויך אזוי אויף צו זאגן דעם דין פין א פתח, נאר מען מיינט אז דער רוב זאל נישט אזוי א זיין. יתירה שבת על סוכה, ס'איז דא א חומרא ביי שבת, מיט א געוויסע זאך איז שבת הארבער פין סוכה, שהשבת אינה נתרת אלא בעומד מרובה על הפרוץ, שבת איז דא א דין אז אויב איך האב אפילו דריי ווענט, דריי ווענט איז דאך גענוג ביי שבת, נאר וואס דען ס'איז דאך דא אסאך טירן, און דורך די טירן מאכט זיך עס יעצט אויס אז ס'איז פרוץ מרובה על העומד, זאגן מיר אז דער פרוץ איז מבטל דעם עומד און עס ווערט פסול, מה שאין כן בסוכה, ביי סוכה אז אויב איך וועל האבן שתיים כהלכתן און די דריטע א טפח, איז אפילו איך וועל האבן טירן אין די צוויי ווענט, וואס כ'וועל מצרף זיין דאס מיט די צוויי אפענע ווענט, וועט עס זיין פרוץ מרובה, איז אויכעט גוט. מאי לאו, מיינסטו נישט יתירה שבת דסוכה אסוכה? איך מיין צו זאגן אזוי, אז דאס דארט רעדט זיך שבת פון סוכות, זאג איך אזוי, אז יתירה שבת דסוכה אסוכה, ולא אמרינן מיגו, עס זאגט מיר דארט אזוי אז א שבת אין סוכות, כאטש ס'האט נאר אויפגעטון די שתיים כהלכתן און די שלישית טפח, האט נאר אויפגעטון ס'גוט פאר א סוכה, אבער שבת איז הארבער, אז דו האסט דארט צוגעגרייט עסן פון פאר שבת, קענסטו עסן, אבער גיין טראגן דארט אין דער סוכה אין די ד' אמות, פארשטייט זיך אויב ס'דא נאך ווענט אין די צוויי. און נאך טירן אין די צוויי ווענט און ס'פרוץ מרובה על העומד, טאר איך נישט? איז דאך א קשיא, דו האסט דאך פריער געזאגט אז מיר זאגן מיגו אז אויב עס העלפט לגבי סוכה העלפט עס לגבי שבת, און דא שטייט דאך אז יתירה שבת דסוכה אסוכה אז דאס הייסט לגבי דעם דין סוכה טוט מען דאס אויף. אבער לגבי שבת טוט עס נישט אויף. זאגט די גמרא לא, ניין ער מיינט דא אז טאקע שבת סוכות וועט מען טאקע מעגן מיט דארטן טראגן, ווייל איך זאג מיגו אויב עס טוט מיר אויף ביי שבת ביי סוכה טוט עס אויף ביי שבת, נאר מען מיינט יתירה שבת דעלמא על שבת דסוכה. אז יתירה דער דין פון טלטול שבת פון א אנדער שבת נישט שבת סוכות, דארט איז הארבער, אז דארטן אויך איז דאך שוין נישט דא קיין מיגו, דארטן וועט דווקא זיין מותר ווען ווען עומד מרובה על הפרוץ. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב איך זאל לערנען פשט ווי דו זאגסט אז דאס וואס שטייט שבת הארבער מיינט מען נישט שבת סוכות נאר מען מיינט א אנדער שבת,

דער דין סוכה וואס געפאלט נישט שבת, דער דין סוכה ווען ער איז נישט פארבינדן מיט שבת, איז דעמאלט הארבער אסוכה דשבת, ס'אמאל דא א סוכה וואס שבת זאג איך אז ס'איז א כשר'ע סוכה, ווייל איך וועל זאגן א מיגו, ווייל עס איז א גוטע וואנט פאר שבת, און ס'איז א גוטע וואנט פאר סוכה, ווייל איר דארפט דאך וויסן, איך זאג דאך פארקערט אויך, פריער האט מען געזאגט א דין, ווייל עס איז גוט פאר סוכה, איז גוט פאר שבת, איז אויב איך זאג די מיגו, דארף דאך זאגן פארקערט אויך, ווייל עס איז גוט פאר שבת איז גוט פאר סוכה, וועט אויסקומען באלד וועלן מיר זען די מציאות, באלד וועט אויסקומען אז איין סוכה וואס איז אזוי א וואכעדיגן טאג, זונטאג מאנטאג דינסטאג, טאר נישט זיצן סוכה, עס פעלט מיר אין די הכשר סוכה, אבער ס'וועט קומען שבת סוכות, דעמאלט איז ער כשר די סוכה, פארוואס? ווייל לגבי שבת איז דאס יא, איז דא א מיגו, ווי אזוי? גיט א קוק, איך האב צוויי ווענט זה כנגד זה. וואזשע דארף איך דעמאלטס טון? וואס איז דעמאלטס דא אין די עצה? די דריטע וואנט, שבת, א טפח. און אויב כ'וועל אוועקשטעלן א שטיקעלע ווינציגער ווי א טפח? איז נישט גוט. די הלכה איז דאך דווקא שלישית טפח. און ווי איז דער דין בשבת אז איך וויל אוועקשטעלן א לחי? און די לחי איז דאך ווינציגער ווי א טפח, איז עס אויכעט גוט? איז דער מבוי ווערט מותר. וועל מיר לערנען אז דער ענין פון לחי, לחי איז א ענין עס מאכט עס פאר א מחיצה, און ממילא אז די לחי מאכט דאס פאר א מחיצה, ווערט עס שוין א גאנצע וואנט, האב איך שוין וואס לגבי שבת דריי ווענט, וועט דעמאלט וועל איך קענען זיצן אין אזא סוכה, שבת סוכות קען איך זיצן דעם סוכה, אבער אין א וואכעדיגן טאג, דעמאלט וועל איך זאגן ניין, ס'מוז דאך זיין א טפח, דאס זאגט ער, דאילו סוכה דעלמא, אז די סוכה איז פון א וואכעדיגן טאג פון זונטאג מאנטאג בעיא טפח שוחק, דארף די סוכה האבן טפח שוחק. איז דאך דא אופנים ווי דאס צו שטעלן, ואילו סוכה דשבת, די סוכה פון שבת, לא בעיא טפח שוחק, עס דארף נישט האבן קיין טפח שוחק, וסגי בלחי, און ס'גענוג מיט א לחי, וועלכע לחי? וואס די לחי איז ווייניגער, א לחי משהו. דהא את הוא דאמרת, דו האסט דאך געזאגט. סיכך, ער האט געלייגט דעם סכך על גבי מבוי אויף א מבוי שיש לו לחי, וואס די מבוי האט א דינע לחי, כשר, איז א כשר'ע סוכה ווען? שבת. הייסט דאך עס אז דו זאגסט א מיגו, ווייל ס'גוט פאר שבת איז גוט פאר סוכה. איז אויב וויל מען דא דערציילן אין דער ברייתא. שבת איז גלייך צו סוכה, נאר ס'איז דא אופנים וואס שבת איז הארבער ווי סוכה איז געטייטשט צו דער שבת דעלמא, זאל ער דאס אויך לערנען, און פארקערט אויך, בשלמא לויט מיר נאך, וואס איך זאג איך זאג נישט קיין מיגו, איך זאג נישט קיין מיגו איז נישט קיין קשיא, אבער לויט דיר נאך איז דאך שווער. דהא את הוא דאמרת, דו האסט דאך געזאגט, סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשר. האט ער גענטפערט, ההוא לא אצטריכא ליה, דעם דין דערציילן אז סוכה דעלמא איז הארבער פון סוכה פון שבת, דאס דארף מען מיר נישט דערציילן, ווייל דאס ווייס איך שוין פון די רישא, השתא מקילתא לחמירתא אמרינן, מיר זעען דאך אין די רישא אז ווייל עס איז א דופן לסוכה, וואס סוכה איז לייכטער, זאגן מיר איז א דופן לשבת וואס איז הארבער, מחמירתא לקילתא, דא האט דאך אנדערש דא אז איך זעה ס'איז א דופן צו שבת וואס איז הארבער, לא כל שכן, דאך אוודאי און אוודאי אז איך זאג מיגו דעריבער דארף מען דאס נישט דערציילן. אבער קומט דאך אויס דא אין גמרא אז שטענדיג די ענינים איז מען מחמיר ווי ביי שבת, אבער איין זאך האבן מיר דאך געלערנט איז סוכה הארבער ווי שבת, קודם כל האבן מיר געלערנט דארטן די דין פון מחיצות הניכרות, די דין פון מחיצות הניכרות, וואס האבן מיר געלערנט א עמוד וואס דער עמוד איז גבוה עשרה טפחים ויש בו הכשר סוכה, זאג איך נישט קיין גוד אסיק מחיצתא, און אויך האט מען געלערנט פריער אז אפילו איך מאך צורת הפתח, לויט דעם ערשטן לשון פון רבא'ן, מוז זיין א האלבער טפח דא און א האלבער טפח דא, אבער אלץ מכח דער סברה אז דארף זיין מחיצות הניכרות. גופא האט מען פריער געלערנט אמר רבא, רבא האט געזאגט, סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשרה. ווי דאס וואס איר האט פריער געפרעגט, ס'איז דאך נאר דא צוויי ווענט, ווי איז די הכשר, דאס רעדט שוין דא דער תוספות אויף דעם ארום. תוספות לערנט טאקע מיט דריי ווענט, איי אויב איז דען מיט דריי ווענט, וואס דארף איך צוקומען צו דעם דין מיגו, נאר למשל דער מבוי האט דריי ווענט, ווי א ח', דער סכך ליגט נאר אין א טייל פון דעם מבוי און דער טייל ווי די וואנט איז א אפענע וואנט, איז לגבי שבת מוז איך נוצן וואס? א לחי, און א דינע לחי איז אויכעט גוט. לגבי סוכה אן די לחי וויפיל ווענט האב איך? צוויי, ווייל איך קען דאך נישט נוצן די דריטע וואנט, ווייל די דריטע וואנט איז דאך צו ווייט פון סכך, און אז ס'ווייט פון סכך דריי טפחים זאגט מען דאך שוין נישט קיין לבוד. נאר אויב איך זאג אז די לחי ווערט די פערדע מחיצה לגבי שבת, ווערט עס די פערדע מחיצה לגבי סוכה, אבער רש"י לערנט נישט אזוי. ואמר רבא נאך האט רבא געזאגט, סיכך על גבי פסי ביראות כשרה, וואס איז דאס פסי ביראות? ווען די אידן האבן עולה רגל געווען, מען דארף שבת רוען אויף א פלאץ, און מען גייט דאך מיט די בהמות, מען דארף אנטרינקען די וואסער, די מיט וואסער אנטרינקען די בהמות, מען קען דאס נישט צוגרייטן, און וויאזוי וועל איך שבת אנשעפן וואסער פון דעם ברונען, דער ברונעם איז א רשות היחיד, און ארום דעם ברונעם איז א רשות הרבים, האבן די חכמים מיקל געווען אז מען זאל שטעלן קארנערס, אין יעדן קארנער זאל מען אוועקשטעלן ווענטעלעך, אמה על אמה, און ממילא איז דאס ממש מתיר אז אינעווייניג אין די פסים פסי מיינט מען די ברעטער, ביראות פון די ברונעמער, אז אין די פסי ביראות האט עס א דין ווי א רשות היחיד, ווייל די די קארנערס רוף איך אן ווי ווענט, זאגט רבא. סיכך על גבי פסי ביראות כשרה, ער האט געלייגט דעם סכך אויף פסי ביראות איז כשר. זאגט די גמרא וצריכא, ער דארף מיר דערציילן אלע דריי דינים, רבא האט מיר דא געזאגט א דין סיכך על גבי פסי ביראות, וואס זאג איך דא אויף ווייל לגבי שבת איז א דופן איז אויך א דופן לגבי סוכה, און פריער האט רבא געזאגט א דין אז סיכך. על גבי מבוי שיש לו לחי, ס'האט א דינע לחי ווינציגער ווי א טפח איז עס כשר, מכח וואס איז עס כשר? ווייל ס'מחיצה ל די לחי איז משום מחיצה לגבי שבת, איז דא אויכעט גוט. און די דריטע זאך איז, די ערשטע זאך וואס כ'האב געזאגט, וואס איז וואס כ'האב געזאגט וכן לשבת. אז דער זעלבער דין אין שבת, אז כאטש שבת דארף זיין דריי מחיצות, דאך קען איך זיך פארלאזן אויף מחיצת הסוכה, דארף איך האבן אלע דריי דינים. דאי אשמעינן מבוי, אז זאל מיר דערציילן דעם דין, אז מ'לייגט דעם סכך אויף מבוי ס'כשר, וואלט איך געזאגט משום דאיכא שתי שתי דפנות מעלייתא, ווייל איך האב דאך. צוויי ווענט ווי געהעריג, דעריבער איז עס כשר. אבל גבי פסי ביראות, דליכא ס'איז נישט פארהאן שתי דפנות מעלייתא, ביי פסי ביראות האב איך דאך נישט קיין איין גאנצע וואנט, אימא לא וואלט איך געוואלט מיינען אז איך קען זיך נישט פארלאזן אויף סוכות. וויאזוי קען איך טאקע פארלאזן? ווייל מדין תורה איז עס גוט, מדין תורה איז עס גוט. ואי אשמעינן פסי ביראות וואלט איך געזאגט, משום דאיכא שם ארבע דפנות, עס האט א נאמען יעדן זייט איז דא א שטיקל וואנט, אבל סיכך על גבי מבוי דליכא שם ארבע דפנות אימא לא וואלט איך געוואלט מיינען ס'איז נישט שבת איז עס גוט סוכות נישט ואי אשמעינן הני תרתי אז האבן געווען דערציילן דעם דין ביי סיכך על גבי פסי ביראות און אויך דעם דין סיכך על גבי מבוי וואלט איך געזאגט מחמירתא לקילתא, דאס וואס איז א דופן ביי שבת איז עס וואס שבת איז דאך דא א עונש פון כרת איז עס אויך א דופן, לגבי א גרינגערע זאך די מיגו זאג איך נאר ווייל עס איז גוט לחמירתא איז גוט לקילתא, אבל מקילתא לחמירתא, אבער דא אויך ווי איך האב צוויי ווענט ווי א ד' און די דריטע האט א טפח. וואס דארטן גיי איך דאך זאגן פארקערט, ווייל עס איז גוט ביי סוכה, זאל עס גוט זיין שבת. אימא וואלט געוואלט מיינען לא איך זאג נישט קיין מיגו, צריכא דארף מען דערציילן אז מען זאגט אפילו מקילתא לחמירתא זאגט מען אויכעט מיגו. רשי. אין דער משנה האט מען געלערנט ושחמתה מרובה מצלתה פסולה, אז די זון איז מער ווי דער שטן איז ער פסול, ווארום שטייט דאך סוכה, סוכה הייסט ס'זאל זיין צוגעדעקט, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט חמתה מחמת סיכוך, אויב די זון קומט אריין צוליב דעם סכך, ולא מחמת דפנות, ווי עס זיין די סוכה קומט אריין. קומט אריין די זון ביי זייט, למשל, למשל, וואס איז דא געמאכט פון שטעקעלעך, איין שטעקעלע צו דער אנדערע, ווי מען זאגט אז איך ניץ דעם לבוד, דער לבוד ניץ איך, אבער די זון קומט דאך אריין, דאס ארט מען נישט. יא, א מחיצה פון גלאז. ר' יאשיה אומר ר' יאשיה זאגט אף מחמת דפנות אז אפילו דארטן ווי חמתה מרובה מצלתה איז דורך די ווענט איז אויך פסול. אמר רב יימר בר שלמיה משמיה דאביי מאי טעמא דר' יאשיה פארוואס זאל אזוי זיין אלע פסול'ן ווייסן מיר דאך איז דורך סכך זאגט ער אזוי, גמרא, דכתיב שטייט אין פסוק וסכות על הארון, זאלסט צודעקן אויף דעם ארון את הפרוכת, אזוי שטייט א פסוק, פרוכת מחיצה, די פרוכת האט דאך געטון פונאנדערטיילן א וואנט. שטייט דאך והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים וקא קרייה רחמנא סככה, האט די תורה רופן געטאהן די מחיצה סכך, איז ממילא זאגן מיר אז אויב עס איז דא א דין אויבן אז טאר נישט זיין חמתה מרובה מצלתה, איז עס ביי די דפנות אויך, אלמא מחיצה כסכך בעינן, זעה איך מחיצה דארף זיין ווי סכך. אבער תוספות רעדט שוין פון דעם, אבער לאו דווקא אלע דינים, למשל די ווענט מוזן נישט זיין פון פסולת גורן ויקב ודבר שאינו מקבל טומאה, ורבנן, ההוא, די רבנן דאס וואס דער פסוק רופט טוען דעם פרוכת מיטן לשון סכך שטייט וסכות, דניכוף ביה פורתא, אז אויבן האב איך די פרוכת אביסעלע איינגעבויגן, דמחזי כסכך. ס'זאל אויסקוקן אזוי ווי סכך. דאס מיינט דער פסוק. אמר אביי, האט אביי געזאגט, מיר האבן אכט מענטשן וואס יעדער איינער פון זיי האלט די זעלבע שיטה, אבער זיי גלייכן זיך נישט אלע פרטים אויס. ער זאגט אזוי, רעבע, ורב יאשיה, ורב יהודה, ורב שמעון, ורבן גמליאל, ובית שמאי, ורב אליעזר, ואחרים. כולהו, די אלע וואס מיר האבן דא אויסגערעכנט, סבירא להו האלטן, סוכה דירת קבע בעיינן, א סוכה דארף זיין א דירת קבע וואס איז א ראוי צו באדינען ווי א הויז. ער באווייזט, רעבע, ווי טרעפט מען רעבע? דתניא האט מען געלערנט רעבע אומר, רעבע זאגט כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה, רעבע זאגט אז שיעור סוכה איז א. א ד' אמות על ד' אמות, וויפיל איז די שיעור דא ווי שטייט בית? די תורה זאגט ביי מזוזה, מזוזות ביתך, איז ד' אמות על ד' אמות, הייסט עס אז רבי זאגט די סוכה דארף זיין א בית, ווי א בית? ר' יאשיה, הא דאמרן, דאס וואס ער זאגט פריער, ס'דארף זיין ווי א הויז, ס'זאל נישט אריינשיינען די זון, פון די זייטן. רב יהודה, דתנן מיר האבן געלערנט סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה פסולה, רב יהודה מכשיר. און אזוי ווי די סברה פון רבא'ן וואס רבא זאגט דף ב' עמוד א' אז די סברה פון מחלוקת פון רב יהודה מיט די רבנן איז צו סוכה איז דירת קבע אדער דירת ארעי. ורב שמעון, ווי טרעפן מיר אז רב שמעון האלט סוכה דירת קבע? דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די שיעור פון די ווענט פון סוכה איז ב' כהלכתן, צוויי ווענט, וויפיל די הלכה איז די ווענט זאלן כאטש האבן ז' טפחים, וואס דאס איז די שיעור ראשו ורובו. וג' און די דריטע וואנט איז גענוג אפילו טפח, הלכה למשה מסיני האט אראפגענומען אז די דריטע וואנט איז גענוג א טפח. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, ג' כהלכתן, דריי ווענט דארף זיין גאנצע, וד' אפילו טפח, און די פערדע וואנט איז גענוג א טפח, און מיר האבן דאך פריער דף ו' עמוד ב' געזאגט דער טעם פון רבי שמעונ'ן איז, ווייל עס דארף זיין למחסה ולמסתור מזרם, ס'זאל זיין א באשיצונג פון א שטורעם, פון רעגן, דאס הייסט אז די סוכה דארף אויכעט זיין דירת קבע. רש"י. ברוך השם, מסכת סוכה, דף ז, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן, ג', כהלכתן. פריער האט אביי אויסגערעכנט א שיטה. אז רבי און ר' יאשיה און ר' יהודה און ר' שמעון און ר' גמליאל און בית שמאי און ר' אליעזר און אחרים, די אלע אכט מענטשן זענען איין שיטה, זיי האלטן סוכה דירת קבע בעינן. רבן גמליאל, ווי טרעפן מיר אז רבן גמליאל האלט סוכה איז דירת קבע? ווי טרעפן מיר דאס? דתניא מיר האבן געלערנט, העושה סוכתו בראש העגלה, איינער מאכט די סוכה אויף א וואגן, או בראש הספינה, אדער אויבן אויף די שיף, רבן גמליאל פוסל. רבן גמליאל פסל'ט, ורב עקיבא מכשיר, ווי די גמרא ווייטער מפורש אין צווייטן פרק, אז אויב אינה יכולה לעמוד אפילו בפני רוח מצויה דיבשה, אז ס'וועט זיין א נארמאלע ווינט פון די יבשה וועט זיך די סוכה נישט האלטן, האלטן אלע אז ס'פסול. יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה של יבשה, וואס דאס איז די רוח מצויה פון ים, אבער אינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה דים, האלטן אלע ס'א גוטע סוכה. די מחלוקת איז אז יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, ואינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים. רבן גמליאל לערנט, סוכה דארף זיין דירת קבע, און אויב אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים איז עס נישט קיין סוכה. און רבי עקיבא לערנט סוכה דירת עראי בעינן, און אויב עס קאן זיך נאר האלטן ברוח מצויה דיבשה איז עס כשר. יעצט בית שמאי, ווי האלטן די בית שמאי סוכה דירת קבע, דתנן מיר האבן געלערנט מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין, און די גמרא זאגט דאך אין אנפאנג פרק אז מען קריגט זיך אין א סוכה קטנה, א אויב די סוכה איז געווען ווינציגער ווי זיבן טפחים, און מען קריגט זיך אין סוכה גדולה אויכעט, און ביי סוכה קטנה וואס איז די מחלוקת? אז די בית שמאי זאגן סוכה איז נישט ראויה לדירה אז קען נישט אריין גיין קיין טיש, און די בית הלל זאגן סוכה דירת עראי בעינן. רבי אליעזר, ווי טרעפן מיר רבי אליעזר האלט סוכה דארף זיין דירת קבע? דתנן מיר האבן געלערנט העושה סוכתו כמין צריף, איינער האט געמאכט די סוכה כמין צריף, ער האט גענומען שטעקעלעך און ער האט עס געמאכט אזוי ווי די פארעם וואס טוען דאס מאכן די וואס פאנגען עופות, אויבן האט ער צוזאמענגעבינדן די שטעקעלעך און אונטן איז עס ברייט, אונטן האט ער עס אביסל געפלאכטן, או שסמכה לכותל, ער האט עס דערנענטערט צו דער וואנט, דאס הייסט אז די וואנט. מיט דעם סכך איז איין זאך, רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג, רבי אליעזר פסל'ט ס'האט נישט קיין דאך, והחכמים מכשירים, זע איך דאך אז רבי אליעזר האלט אויכעט סוכה דירת קבע בעינן. אחרים, ווי טרעפט מען אז די אחרים האלטן אזוי? דתניא מיר האבן געלערנט, אחרים אומרים, סוכה עשויה כשובך, א סוכה וואס איז געווארן געמאכט ווי א שובך, די סוכה איז קיילעכדיג, פסולה איז עס פסול לפי שאין לה זויות, איז די אלע האלטן סוכה דירת קבע בעינן, איז כאטש זיי האלטן אלע סוכה דירת קבע בעינן, דאך זענען נישט ממש גלייך אין די שיטה איז תוספות מסביר, ווייל מ'זעט דאך לויט די בית שמאי הייסט עס שוין א דירת קבע ווען ס'איז זיבן טפחים אויף זיבן טפחים, און לויט רבי'ן דארף עס זיין דווקא ד' אמות אויף ד' אמות. דער רי"ף זאגט, כאטש מיר האבן א כלל אומעדום ווי די גמרא רעכנט אויס אז אלע האלטן אזוי איז דאס א שיטה און די הלכה איז נישט ווי זיי, אבער דא איז דא צוויי זאכן פון זיי וואס די הלכה איז אזוי. איינס, העושה סוכתו כמין צריף זאגן מיר אז דאס וואס שטייט רבי אליעזר פוסל נאר א יחיד זאגט אזוי. אבער אין ברייתא האט מען געלערנט פארקערט, אז רב לעזער מכשיר די חכמים פסל'ען, און דער טעם איז נישט ווייל סוכה דירת קבע בעינן, נאר דעריבער טוען די רבנן פסל'ען, ווייל שפוע אהלים לאו כאהלים דמו. און אויכעט מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, איבער דער זאך בלייבט די הלכה ווי די בית שמאי, נישט ווייל די הלכה איז עס דארף זיין דירת קבע, נאר דער טעם איז ווייל איך האב מורא שמא ימשך אחר שולחנו, איך זע דאך ביי סוכה גדולה אפילו עס איז דירת קבע טוען אויך די בית שמאי פסל'ען א סוכה גדולה אז די שולחן איז אין שטוב, ווייל איך בין גוזר שמא ימשך אחר שלחנו, רשב.